און זייערע האפענונגען. חוה'לע האט איבערגעכאפט סאבינא'ס בליק און האט געזאגט צו איר, גברת סאבינא, די בערג זעט מען שוין ניט, לאמיר עפעס זינגען. און זי האט מיט א הויעכער שטים אנגעהויבן זינגען א ניגון פון כרמל. די מיידלעך האבן זי אונטערגעכאפט, און מיט געזאנג האט זיך דער אויטאבוס דערנענטערט צו רחובות. שלמה שפירא באגעגנט א קלוגן אידן. עס איז געווען דער גוטער ווילן פון דעם שאפער זיך אפצושטעלן אין רחובות. די מיידלעך האבן אים טראציג געפרעגט, וואס איז, דער שטאטראט האט אייך געהייסן זיך אפשטעלן? בערל האט א בארטשע געטאן, יע. ער האט ניט ליב געהאט ווען זייטיגע מישן זיך אריין אין די פלענער פון דעם אויטאבוס. סאבינא האט א רוף געטאן די מיידלעך גיין טרינקען קאווע אויפן חשבון פון די קורסן.

בחורות, איר זאלט קיינמאל ניט פארגעסן די קאווע פון רחובות. עס איז געווען אזא פרייליכקייט אין איר זאג, אז די מיידלעך האבן געפאטשט בראווא און האבן געלאכט. גרינג און לוסטיג זענען זיי אלע אריין אין קאפע, ווי זיי וואלטן נאר וואס בייגעקומען דעם שווערסטן שונא, די זארגן זייערע און די שווערע טראכטונגען. אויסער די ווענט פון גישל אקספעלד הויז, און ווייט פון דעם שטרענגן און פינקטליכן רעזשים פון מאדזשין, האט זיך איצט סאבינא געפילט מיט די מיידלעך ווי איינע פון זיי. ווען מען האט זיי דערלאנגט די קאווע, האט זי מיט איר קורצן געלעכטערל געהאלטן פאר זיי א רעדע. איר זאלט וויסן אז מיר וועלן קריגן ווייניג צוקער, נאר איר זאלט זאגן, אז עס איז זיס. און די בייגל וואס מען האט אונז דערלאנגט זענען אלט געבאקענע, נאר איר זאלט זאגן אז זיי זענען פריש. און פונקט ווי איר וועט זאגן, אזא טעם וועט איר פילן. יפה דרשת! האט אויסגערופן א מענער שטים, און ווען אלע האבן זיך אויסגעדרייט א קוק צו טאן אויפן מענטשן, האט ציווי דערזען, עס איז שלמה שפירא,

און האָט געצווייפֿלט, צי ער איז דער גליקלעכסטער מענטש אויף דער וועלט. שאַפּיראָ האָט מיט אַ בליציקן קוק איבערגעכאַפּט איר צווייפֿל און האָט געזאָגט, שרעק זיך ניט פֿאַרן זאַק מיט די צעטאָפּטשעטע שיך. שלמה שאַפּיראָ איז אויפֿן וועג. ער וועט קומען צו זיך. אין דער ביוראָ אין ירושלים האָב איך געפֿונען אַן אוצר, אַ ייִד, וואָס פֿאַרשטייט מיך, אַ ייִד, וואָס האָט מיך אויסגעהערט. אַ חכם מחוכם.

יע, יע, ער איז א לייבליכער ברודער פון דעם אפרת וואס איר זענט איינגעשטאנען אין זיין אכסניא אין ירושלים. שפירא האט אנגענומען איר האנט, האט זי עטליכע מאל א גלעט געטאן, און טרערן זענען געשטאנען ביי אים אין די אויגן. וואונדער זיך ניט, האט ער געזאגט, וואס איך ווייס וואו איר זענט איינגעשטאנען. איך בין געווען אין ירושלים, איך בין געווען ביי דיר אין דער אכסניא, נאר איך האב דיך ניט געוואלט זען.

ניטאָ בײַ אונדז אַזעלכע, האָט אים סאַבינאַ געענטפֿערט, און איר זעט אױס װי זײער אַ לעבעדיקער מענטש, װאָס טוט איר איצט? שאַפּיראָ האָט געשמײכלט, האָט אָנגעװיזן אױף זײַן זעקל און האָט געזאָגט, איך טראָג לײם. איך מוז באַשאַפֿן אַ מענטשן. שלמה שאַפּיראָ מוז זיך איבער אַ נײַס באַשאַפֿן. סאַבינאַ האָט געקוקט אױף אים דורכדרינגלעך. ניט פֿון לײם, האָט סאַבינע אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. איך װײס ניט, װאָס איר װילט מיטן לײם טאָן, נאָר מיטן לײם װעט איר ניט באַשאַפֿן שלמה שאַפּיראָ, נאָר פֿון האַרצן, טיף פֿון האַרצן. סאַבינע האָט אים דערלאַנגט די האַנט און צוגעװוּנטשן, לאָמיר טאַקע הערן פֿון אײַך עפּעס גוטס, בשורות טובֿות. שאַפּיראָ האָט געהאַלטן די האַנט אױפֿן זאַק און געזאָגט, דאָ ליגט עס.

אין ברייטן קאָרידאָר פֿון הויז, וווּ עס האָט זיך געפֿונען אַבֿרהמלס ביוראָ, איז הינטער אַ ווענטל בײַ אַ פֿענצטער געזעסן אַ ייִד מיט אַן אַרומגעשאָרן בערדל און בלאָנדע וואָנצעס און האָט פֿאַרריכט אַ זייגערל. ער האָט געהאַלטן אין האַנט אַ דינע אָפּצווענגעלע, געדרייט די רעדעלעך, און ווען די אַרבעט איז בײַ אים געגאַנגען ניט גוט, האָט ער צוגעלייגט אַ קללה, פֿאַרברענט זאָלסטו ווערן!

נאָר אין מיטן האָט דאָס פּנים בײַ אים אױפֿגעלױכטן און ער האָט אױסגערופֿן, געכאַפּט! און ער האָט אַ דרײ געטאָן אַ רעדעלע, װאָס האָט לוסטיק אַ גרילץ געטאָן אונטער זײַנע פֿינגער. צבֿיה האָט פֿאַרשטאַנען, אַז איצט איז די פּאַסיקע רגע צו רעדן צו דעם יונגן-מאַן. זי האָט זיך איבערגעבױגן צו אים אין פֿענצטערל אַרײַן און האָט אים געזאָגט, זאָגט אַדון צינגין, אַז זײַן שװעסטער איז געקומען.

דער יונגערמאן האט א שאקל געטאן מיטן קאפ, איינגעשטימט לחלוטין אז זי איז ענליך צו אדון צינגין, און האט געזאגט, אז מען קוקט זיך צו זעט מען דאס טאקע, פארוואס זאל איך זאגן אז ניט? און ער איז אוועק און האט פאר איר געעפנט די טיר צו א צווייטן קארידאר, און האט צו איר געזאגט, אין דער דריטער טיר, זייט אזוי גוט און קלאפט אן, אבער, האט ער האט עס געזאגט,

זי איז געזעסן א וויילע שטיל, און דערנאך האט זי געזאגט צו דער פרוי ווי זי זאל זיך וועלן מיט עפעס פארענטפערן פאר איר. איך שטער אייך דא? די פרוי האט א שמייכל געטאן און א דריי געטאן דעם קאפ אויף ניין, פארטאן אין איר ארבעט. פון שכנות'דיגן צימער האט מען געהערט שטימען וואס האבן זיך געמישט איינע מיט די אנדערע. דערנאך איז א וויילע שטיל געווארן, און צביה האט דערקאנט אברעמל'ס שטים. איך האב פיינט פראבלעמען.

אברעמל צינגין האט שוין געוואוסט די געשיכטע מיטן לאנד און האט אפילו געדענקט ווי זייער מומע האט געהייסן. נו, איר ווייסט שוין וואו עס איז געווען דער באדן פון חנה באשע טאפמאן? האט ער ביי זיי א פרעג געטאן. דער מאן און די פרוי האבן געדרייט מיט די קעפ אויף ניין. דאס דארפט איר זיך דערוויסן האט צינגין געזאגט.

מיט אַ מאָדנעם כּוח האָט ציװיע אַװעקגעשטעלט פֿאַר אים דעם ייִדן, אַן אײַנגעבױגענעם מיט אַ זאַק אױף דער פּלײצע, כאָטש נעמט דעם אױטאָמאָביל און יאָגט זיך אַראָפּצונעמען פֿון אים דעם זאַק. װער איז ער, דער ייִד? אַ קרובֿ דײַנער? אַ ברודער? ער איז אַן עולה פֿון טאַלטילאַ. אַבֿרהמל האָט אױפֿגעזוכט אין זיכּרון דעם לאַגער טאַלטילאַ.

דו ביסט א גוטער אדוואקאט, האט אברהמל געזאגט צו איר, מיר ווילן מארגן צופארן זען זיין ציגעלניע. ער האט דאך נאך ניט קיין ציגעלניע, האט ציוויע געזאגט, ער האט א זאק מיט ליים. איך ווייס, איך ווייס, האט אברהמל געזאגט, ער האט א זאק מיט ליים, און כמעט מיט פארדרוס אויף זיך און אויף ציוויען האט ער געזען דעם אידן איינגעבויגן אונטערן זאק.

קום אריין מיט מיר אין רעסטאראן, עס איז מיר אומעטיג היינט צו עסן אן קרובים. דער קעלנער האט באגעגנט צינגינען ווי א שטענדיגן גאסט. איר זענט היינט שפעט, אדון צינגין, איך האב שוין איבערגעטראכט. אברהמל האט פאר אים פארגעשטעלט ציוויען, מיין שוועסטער. דער קעלנער האט זיך העפליך א נייג געטאן צו איר און האט געזאגט, און ענליך צו אייך, טאקע ווי איין מאמע זאל אייך האבן.

װאָס טוט זיך דאָ אױף דער װעלט? און ער האָט א רוף געטאָן דעם קעלנער. װאָס עסט זיך, אָשר? זאָגט מיר, װאָס עסט זיך? דער קעלנער איז געװאָרן אױפֿגעלעבט. ער האָט אַזש א פֿאָכע געטאָן מיט דער סערװעטקע, װאָס ער האָט געהאַלטן אױפֿן אָרעם. בלױע באַקלאַזשאַנעס מיט מערן! מען באַקט עס אין אַן אױװן און מען באַשיט עס מיט צימערינג, מאכל-מלכים. בעסער װי פֿלײש. ס'איז גוט,

ציוויען? האָט מאַדזשע אַ זאָג געטאָן ווי צו זיך אַליין און האָט אַ צי געטאָן מיט די אַקסלען, איך קען ניט פֿאַרשטיין, צו וואָס קען דאַרפֿן אַבֿרהם צינגין ציוויען צו אַן אַרבעט? און אַז זי האָט אַ קוק געטאָן אויף רחלען, ווי זי וואָלט געוואָלט קריגן פֿון איר אַ הסכּמה אויף די אומגעלומפּערטקייט פֿון אַבֿרהמלס פֿאַרלאַנג. רחל האָט געשמייכלט מיט די שמאָלע אייגעלעך. איך וווּנדער זיך ניט. ציוויע איז אַ פֿאַרשטענדיק מיידל.

ציוויע האָט אַ לאַך געטאָן און האָט אים געענטפֿערט, ניין, אַדון צינגין, איך בין נאָך ניט אַריבער אויף יענער זײַט פּלויט. אפֿשר, אַז איך וועל ענדיקן די קורסן און מער ניט דאַרפֿן קיין הילף פֿון גישל אַקספֿעלדהויז, אפֿשר דעמאָלט, איך ווייס ניט. אַבֿרהמל האָט אַ קײַ געטאָן די אונטערשטע ליפּ און האָט געשוויגן. בײַ די אײַנגעזונקענע לעמענע הײַזלעך, וווּ דער אויטאָמאָביל האָט זיך אָפּגעשטעלט, איז געשטאַנען אַ ייִד און האָט געשײַערט אַן עמער.

און צו וואס דארפט איר אים? איר ווילט אים מאכן פאר א מיניסטער? רעדנדיג האט ער באטראכט זיין עמער, צו ער איז שוין אויסגעשייערט. א הויכער איז ער, מיט א בלאנד בערדל, האט ציוויע אנגעגעבן א סימן פאר דעם שלמה וואס זיי זוכן. או, דער ציגעלניק! האט דער איד זיך א כאפ געטאן, צו אים דארפט איר? או, או, א חידוש! וואס קענט איר אים דארפן?

אויס מיט דער ציגעלני! האָט זי אַ טראַכט געטאָן און האָט געקוקט אויף אברהמלען, וואָס האָט געהאַלטן ביידע ציגל, דעם גאַנצן און דעם צעשאָטענעם, אין די פֿאַרשמירטע הענט. די טיר פֿון שאַפּיראָס שטיבל איז געווען אויפֿגעקלאַפּט פֿון רויע ניט-געפֿאַרבטע ברעטלעך, און אין סאַמע מיטן איז געווען אַרומגעשלאָגן אַ מעטאַלענער טאָוול מיט אַן אויפֿשריפֿט, בית-חרושת ללבנים. א ציגל פאבריק, פון שלמה שפירא. אברעמל האט א שמייכל געטאן און האט געזאגט צו ציוויען, דער איד האט ביטחון. און ער האט אנגעקלאפט אויפן מעטאלענעם טאוול וואס האט אפגעקלונגען מיט א וויברירנדיגן ברום. שפירא האט געעפנט די טיר, האט א וויילע אנגעקוקט ציוויען און אברעמלען און האט געזאגט,

און אונז וואלט איצט געווען גרינגער. איר האט א גוטן זיכרון שפירא, האט אברעמל געזאגט, האט אויפגעהויבן די הענט מיט די ציגל און געוויזן שפירא'ן, זיי ברעכן זיך. איר קענט מאכן אנדערע אויך? שפירא האט צוגענומען ביי אברעמל'ן די ציגל און האט געזאגט, דאס איז א פרואוו. ניט קיין געראטענער, האט אברעמל געזאגט, און ביי וועמען גיבן זיך איין אלע פרואוון? פופציג פראצענט איז מיר געלונגען.

מיט עליות און מיט מבינות אויף חזנים און אויף בדחנים, און זיי זענען געווען ניט ככל הגויים, נאר טאקע מיט א ביסל גאווה פון אתה בחרתנו. ווי קומט עס וואס זיי האלטן פאר א משוגענעם איינעם וואס וויל מאכן א ציגעלניע און האט אייגענע פלענער? זאגט מיר אדון צינגין, צו זענען זיי ניט צעפיצלט געווארן טויזנט מאל מער פון מיין ציגל? אט דאס איז די סטאטיסטיק שבלב, אנשטאט וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם איז וואו איז דער וחייתם? אברעמל האט אים געענטפערט איצט שוין אינגאנצן גוטמוטיג, נו, לאמער צוגיין צו דעם וחייתם, ווייזט מיר די ציגל וואס איר האט, די וואס ברעכן זיך ניט, צו וואס טויגן אייך ירקוניס סטאטיסטיק און אייער סטאטיסטיק שבלב,

דערנאָך האָט ער אַרויסגעשלעפּט אַ זעקל לעם, האָט אים אַ גלעט געטאָן ווי אַ קינד איבערן קעפּל און האָט געזאָגט, דער לעם איז בעסער ווי די אַלע, וואָס איך האָב געהאַט ביז איצט. פֿון דעם וועט זײַן ציגל, שלמה שאַפּיראָס ציגל. דאָס איז צווייערלעך. נאָך דעם האָט ער מיט שטאָלץ אַראָפּגענומען פֿון אַ פּאָליצע אַ דינעם ציגל, באַדעקט מיט גלאַזור און האָט געזאָגט,

און האָט מיט אַ האַרצרײַסנדיקן מיטגעפֿיל אױסגערופֿן, אױ װעי איז מיר! װאָס הײסט אַװעקגענומען? אין אַן אױטאָמאָביל האָט מען אים אַװעקגענומען? פֿון װאַנען װײסט איר, שמעון-לײב, אַז מען האָט אים אַװעקגענומען? װאָס דען, מען האָט אים געפֿירט שפּאַצירן? איך האָב אַלײן געזען, װי מען האָט אים אַװעקגענומען. אַ לא עלינו, מסוכּן קראַנק נעבעך! ביידע אידן האבן מיט צעבראכנקייט געשאקלט מיט די קעפ, מיט שטארקער קלעמעניש פאר א ברודער אן עולה חדש. זיי זענען ביידע אריין צום דריטן שלמה און אים דערציילט פון דעם אומגליק. דעם ציגעלניק נעבעך, מען האט אים שוין אוועקגענומען. געקומען א דאקטאר מיט אן אויטאמאביל און מען האט אים אוועקגענומען, וואס דען? מען האט אים געפירט שפאצירן?

ער האָט קײן זאַך ניט דורכגעלאָזט מיט זײַן בליק. עס האָט זיך קײן זאַך ניט געענדערט, נאָר ער האָט דערפֿילט, אַז זײַנען דאָ צרות. ערגעץ טיף אין זײַן קינדערשן האַרץ האָבן זײ זיך אױפֿגעװעקט מיט אַנגסט און ער איז שטײן געבליבן אַ שולדיקער. פֿאַרנאַכט איז געקומען שמעון-לײבס װײַב פֿון רחבֿות, װוּ זי האָט געאַרבעט דעם טאָג, געהאָלפֿן קאָכן צו אַ באַלעבאַטישער חתונה.